קאסעט נומער פֿינף, מאָטקע גנבֿ פֿון שלום אַש. געלייענט ציוויע. סערלע, קום נאָר אַרויף! מיט איין שפּרונג איז דאָס מיידל געווען אין דער בויד. מאָטקע האָט זי אַרומגענומען, פֿעסט צוגענומען צו זיך, און ביי דעם ליכט פֿון די שטערן האָט ער געמיט זיך צו קוקן איר אין די אויגן אַריין. האָסט מיך ליב? פֿרעגט מאָטקע. זאָג. יא מאטקע, טוה מיט מיר וואס דו ווילסט. הייס מיר טון וואס דו ווילסט און איך וועל דיך פאלגן. איך וועל אלץ טון וואס דו וועסט מיר הייסן. איך קען דאך דיר אין די אויגן ניט קוקן, זינט איך האב דיך געזען מיטן גוי, נעמט מאטקע און גיט זי א ווארף אפ פון זיך. א בלאסק האט געשטראלט אין אירע שווארצע אויגן, זי איז גליקליך געווען וואס דער יונג האט דאס געזאגט, וואס דער יונג איז אייפערזיכטיג אויף איר. זי האט געכאפט זיין האנט און פעסט צוגעדריקט צו איר ברוסט. דער יונג האט די האנט ארויסגעריסן. זי האט אים אנגעכאפט ביי די פיס און געבעטן זיך, שלאג מיך, שנייד שטיקער פון מיר, און ליב מיך. ליב מיך. האָט זי זיך געבעטן, אײַנגראָבנדיק דאָס פּנים צווישן זײַנע פֿיס. דער יונג האָט שוין אויפֿגעהויבן די האַנט צו איר און זי געוואָלט שלאָגן. ס'האָט זיך אים געוואָרפֿן אין די אויגן דער בלאַסק פֿון אירע שוואַרצע האָר, וואָס האָבן. וואָס האָבן געפּערלט זיך אין דעם שטערנליכט. האָט ער מיט די פֿינגער אָנגענומען אירע האָר און אַ ווײַל זיך געשפּילט מיט זיי. מאַרי.

מאָטקע, מאָטקע־לעבן, מײַן אײנציקער! און טרערן האָבן זיך געשטעלט אין דעם מײדלס אױגן, און זי האָט געכאַפּט זײַן האַנט און זי צוגעפּרעסט צו אירע הײסע ליפּן און קאַלטע נאָז. שװײַג, הער, איך האָב מיך איבערגעלײגט, איך גײ אַװעק פֿון זײ. אױב דו װילסט, קום מיט. איך װעל דיך האַלטן, איך װעל דיר ניט לאָזן קײן שלעכטס טאָן, קײנעם ניט.

איך טראג אים אויף מיין הארץ. און זי נעמט ארויס פון צווישן די בריסט א צעקנייטשטע זייט-קארטל און ווייזט עס מאטקע'ן. באהאלט עס. מארי, באהאלט עס. דאס איז גוט. און הארך מיך אויס. איצט גיי צוריק אריין,

זיי גוט צו קאנאריקן, מאך צו אים חינלעך און זאג אים אז דו וועסט אנטלויפן מיט אים, איך באדארף דאס צו עפעס האבן, טו ווי איך הייס, וועסט טון? איך וועל אלץ טון וואס דו הייסט מיר, אלץ, אבער מאטקע, האב ניט קיין מורא, מען דארף אזוי. דאס מיידל האט געשוויגן, אויף עפעס געווארט, און איצט גיי צוריק אין שטוב אריין, שא שטיל, עס זאל קיינער ניט זען און ניט וויסן, אז דו ביסט דא געווען. דאס מיידל האט אים געקוקט מיט א בעטנדיקע מינע אין די אויגן אריין און געווארפן זיך צו אים און אים ארומגענומען, מאטקע. ניין, נאך ניט היינט! האט ער זי זאנפט אפגעשטופט פון זיך, עס וועט שוין אמאל קומען א צייט. היינט דארף קיינער ניט וויסן, אז דו ביסט דא געווען. גיי צוריק, גיי אין שטוב אריין. יא מאטקע, אט אזוי. און ער נעמט זי ארום און קושט זי הייס אויף די ליפן, דאס מאל קוקנדיג איר אין די אויגן אריין. און גיי אריין שא שטיל און טו וואס איך הייס דיר. יא מאטקע לעבן, האט מאריס קול ווי א לייכטער ווינט שטיל מיט א סודות'דיגן פליסטער געבלאזן אין דער לופט.

אין לאָוויטש צום גרויסן יאָרמאַרק זײַנען זיך אויך צוזאַמענגעפֿאָרן אַנדערע טרופּן קונצמאַכערס און אַלע האָבן זיך געהויזט אין אַ גרויס פֿעלד הינטער דעם פֿערד-מאַרק, וווּ זיי האָבן זיך אויפֿגעשלאָגן לײַוונטענע בײַדלעך. די פֿערד האָבן זיך געפּאַשעט אין איינעם וועלדל, די פֿײַערלעך האָבן זיך געברענט פֿאַר די געצעלטן, און אין דעם רויך וואס האט געשלאגן פון די קוימענס פון די ביידלעך האבן זיך געשפילט האלב נאקעטע קינדער, האבן זיך געפיטערט פארשידענע חיות. עס זענען געזעסן די אלטע בכבודיגע קאטערינאזשעס און געהאנדלט צווישן זיך ווער עס האט מיט דעם אנדערן געמאכט א בייט אויף פערד, ווער אויף חיות וואס שפילן אין צירקן, און ווער אויף מענטשן וואס מאכן קונצן. מאָטקע האָט דאָרט דערקענט די גאַנצע קאַטערינאַרסקע װעלט און אַלע האָבן אים נײַגעריק באַקוקט, די נײַע קראַפֿט, װאָס איז צוגעקומען. אָבער מאָטקע האָט זיך װײניק מיט זײ אינטערעסירט. ער האָט שױן געהאַט אָפּגעמאַכט בײַ זיך אַװעקצוגײן פֿון זײ. אַנטקעגן אָבער איז דער רױטער קאַנאַרי געװען אױסגעקאָכט מיט דער גאַנצער חבֿרה. ער האָט זיך מיט אַלע געקענט, אינאײנעם געטרונקען ביר מיט די געזעלן פֿון די טרופּן אין דאָרפֿישן שענקל. דעם ערשטן טאָג פֿון יאָרמאַרק באַגינען, איידער דעם אַלטן תּרחס טרופּע איז נאָך אַרויס אין גאַס שפּילן, איז מאָטקע אַהיימגעקומען צו די קאַטערינאַזשעס אַ באַנײַטער. ער האָט זיך געקויפֿט אַ פּאָר נײַע שטיוול, אַ ווײַסן טוכענעם גאַרניטור און אַ היטל מיט אַ גלאַנציקן דאַשעק. אלע קאטערינאזשעס זענען צוגעקומען באקוקן מאטקע'ן און געפרואווט טרעפן וויפיל ער האט באצאלט פאר די זאכן. מען האט זיך געסודעט אויפן אויער פון וואנען האט מאטקע אזויפיל געלט גענומען, און דער אלטער תרח האט הויך געקרעכצט און געזאגט אין דער קופע עס איז פאר מיין גראשן, מיין שווער אויסגעארבעטן גראשן, דער יונג האט גע'גנב'עט און איך האב געמוזט באצאלן. צווישן דער חברה קאטערינאזשעס איז שוין געווען באוואוסט אז מאטקע האט צוגענומען פון קאנאריקס כלה פֿינף און אַכציק רובל וואס זי האט פארדינט פון א פוילישן פורץ אין זשאכלין, און אלע האבן אים באטראכט אינעם נייעם גארניטער וואס ער האט זיך געקויפט פארן געלט. די יונגען האבן געווארפן אויגן אויף קאנאריקן און געלאכט פון אים. פאר דיין געלט קאנאריק הא? שיין זעסטו אויס קאנאריק, די כלה דיינע ארבעט און אן אנדערער פארדינט. שטעל ביר נייער קאטערינאזש, האט זיך א יונג געווענדט צו מאטקע'ן. מאטקע האט געשמייכלט, ארויסגעמאכט זיך פון דער חברה און גערופן מארין. זי האט געכאפט א טוך אויף זיך און מאטקע איז מיט איר געגאנגען אין מארק אריין. קאַנאַריק איז בלײך געװאָרן. ער האָט געביסן די ליפּן פֿאַר אומבאַהאָלפֿנקײט. עס האָט אים געשניטן אין גאָרגל װי מיט שטריק. ער האָט אַרומגעטראָגן אַ בײז האַרץ אױף מאָטקען, זינט יענער האָט אים די דראָטן-גײערין אָפּגעשלאָגן. ער האָט געהאַלטן אַלץ אין אײן קלערן װאָס צו מאַכן אַזעלכעס, אַז מע זאָל דעם קלײנעם יונג אַװעקפּטרן. ער האָט אים אָבער גאָרניט געקענט טאָן.

ווי די מויד קריכט ארויס צו אים אין שטאל אריין איטליכע נאכט און ער קען איר גארנישט טון דערפאר, מאטקע באשיצט זי, און ער האט מורא פאר מאטקע. יא, קאנאריק האט עס געמוזט מודה זיין אז ער האט מורא פאר מאטקען. און איצט פארשעמט ער אים פאר די קאטערינאזשעס פאר אלע קאלעגן. זיי קענען אים שוין אזוי לאנג פאר א קונצמאכער, א בר מלאכה, און דא קומט אזא יונגער שנעק א גארניט און נעמט אים אוועק די מויד פאר אלעמען אין די אויגן. ער וואלט זיך איצט געווען געווארפן אויף אים, נאר ער האט זיך אפגעהאלטן, ווייל ער האט געהאט אין זינען מאטקע'ן א שפיצל אפצוטון. ווער איז דער זה?

איז א מאמעס א יונגל און פון זיינעם א פאטש פאלסט אויך אוועק, זאגט מיט שטאלץ דער אלטער תרח. וואס? דער פעמפעק? יא דער פעמפעק, זאגט געלאסן נאר מיט א שטאלצע מינע דער אלטער תרח. וואו האסט אים געפאקט? א גוטער בר מלאכה? פרעגט שלמה'לע ממזר וואס איז בלינד געווען אויף איין אויג און געהאלטן זיך פאר א גיבור צווישן די קונצמאכערס. דאָס ברודער האָב איך אַלײן אױסגעפֿונען. איך האָב געװוּסט, אַז בײַ אַ מאַמען װאַקסט אַ זונדל, װאָס װעט פֿאַרשטײן אַ װעלט. ברודער, ער לײגט דיך אױך בישקען, װעט איך זיך מיט דיר. איך פֿיר אים אַװעק אין װאַרשע און ער לײגט בישקען, זאָגט דער אַלטער תּרח, איבערשמירנדיק זיך מיט אײן האַנט די גרױע אפגעחלפטע האר, און מיט דער צווייטער האנט קלאפנדיג אין דער גאלדענער קייט וואס איז געהאנגען אויף זיין דיקן בויך. וואס דערציילט איר דארט מעשות? געקומען אונז נאכלויפן פאר א פאר יאר? א ממזרוק, אן אפגעריסענער הונט, א יתום, א גארנישט, זאגט קאנאריק. נו, איך וועל אים מאכן פאר אויס קאפעלושמאכער, זאגט דער כוואט. האסט געזען ווי דער קליינער יאגט פון זיך? מען דארף אים געבן א שנעל אין נאז, זאגט דער צווייטער קאטעריניאזש פון שלמה ממזר'ס חברה, דער יונג וואס טראגט די קאטערינקע אויפן בויך, דעם בלאזפייפער אויפן רוקן, און מיטן פוס ציט ער אן דעם קלימפער מיט די צימבלס וואס ער טראגט אויפן קאפ. מען וועט אים שוין געבן, מען וועט אים שוין געבן, בארואיגט אים מיט דער האנט וועלוול כוואט, ער נעמט קאנאריקן אין א ווינקל אריין און סודעט זיך מיט אים, לאמיר זעהן וואס ער קענט, איך האב מורא ער וועט זיך קעגן אייך אלעמען אן עצה געבן, זאגט דער אלטער תרח שטאלץ צו זיין מאטקע. דערווייל פירט מאטקע מארין ארום איבער דעם יארמארק און ער ווייסט גארניט וואס דא גייט פאר. ער שטעלט זיך אפ פאר די קערב מיט די קאלירטע בענדער וואס די ווייבער פארקויפן, מארי קלייבט זיך אויס עטליכע שטיקער און באקוקט זיי. עס געפעלט איר. קויף דיר, מארי, קויף!

זאָגט מאָטקע און באַצאָלט פֿאַרן טוך. מאַרי װיקלט זיך דערמיט אַרום און גײט מיט אים אַ לאַכעדיקע פֿון אײן טישל צום צװײטן. מאָטקע האָט װידער דערזען קאַמאַשן מיט רױטע אָבצאַסן. מאַרי, װילסט אַזאַ פּאָר קאַמאַשן? באַצאָלט, גענומען. ער האָט זי געפֿירט צו די שטעלן מיט קאַרעלן. אױפֿן לאָװיטשער יאָרמאַרק פֿאַרקױפֿט מען די שענסטע קאַרעלן, רױטע און בורשטינענע און װענעציאַנער גלאָז-קאַרעלן װאָס די דאָרטיקע מײדלעך טראָגן. ער האָט באַהאַנגען די דראָטנגײערין מיט שנירן קאַרעלן און זי געפֿירט צו די קראָמען מיט פֿײַן-געפֿאַרבטע װאָלנשטאָפֿן. פֿאַר נאַכט האָט ער אַהײם געפֿירט מאַרין. ער האָט גערױכערט ציגאַרן און געהאַלטן די הענט אין די הױזן-קעשענעס, און די נײַע כאָלעװעס פֿון די לאַקירטע שטיװעלעך האָבן געגלאַנצט, און מאַרי האָט גענאָגט צוקערלעך און געהאַט פֿיל פּעק מיט נײַע אײַנגעקױפֿטע זאַכן. די יונגען האָבן אים אָפּגעװאַרט.

אָט אַזױ איז גערעדט, ביסט אַ כװאַט! לאָזט אים אַראָפּ דער בלינדער ממזר אַ קלאַפּ מיט דער פּלאַטשיקער האַנט װי מיט אַ שפּאַדל איבערן קאָפּ. מאָטקע האָט אים אָנגעקוקט, ער האָט ניט געװוּסט, צי ער מײנט עס ערנסט. נאָר װען ער האָט געזען דאָס געלעכטערל אױף דעם ממזרס ליפּן, האָט ער אױך געשמײכלט, כאָטש דער קלאַפּ האָט אים װײ געטאָן. װעט זיך דיר נאָר דער קאָפּ ניט פֿאַרדרײען פֿון אַ גלעזל ביר? פֿרעגט דער כװאַט. מאָטקע האָט געזען, אַז זײ טשעפּען זיך צו אים, אַז מען װיל אים אַרײַנקריגן אין דער לאַפּקע. דאָך האָט ער זיך געשעמט צוריקצוכאַפּן און אַרױסװײַזן, אַז ער האָט מורא. האָט ער זיך אָנגערופֿן, לאָז דיר דער קאָפּ ניט דאַרן פֿאַר מיר, אַז דו װילסט ביר, קום אין שענק! און ער האָט אָנגעהױבן פֿריִער צו גײן מיט גרױסע שפּאַנען. מאָטקע, גײ ניט! גײ ניט! זײ װעלן דיך שלאָגן, מאָטקע! האָט די מאַרי נאָכגעשריגן און איז נאָכגעלאָפֿן מיט אַ געשריי נאָך די דרײַ. גיב נאָר אַ קוק, ווי די מויד האָט מורא פֿאַר זײַן נפֿש! האָב ניט קיין מורא, קעצעלע! ווער וויל אים שלאָגן? רופֿט זיך אָפּ דער בלינדער ממזר. גיי אַהיים, מאַרי, האָב ניט קיין מורא! האָב ניט קיין מורא, זיי וועלן מיך ניט שלאָגן! רופֿט איר נאָך מאָטקע. ער האָט שוין געזען, אַז ער איז אַרײַנגעפֿאַלן, נאָר עס איז שוין געווען פֿאַרפֿאַלן. צוריקגיין ארויסווייזן אן אימה, דאס האט ער ניט געטארט. ער האט זיך פארגעברייט, געזוכט אין די קעשענעס מיט וואס צו שלאגן, ער האט אבער גארנישט געפונען. עס איז אים טרויעריק געווארן, ער האט אבער אויף קיין איין מינוט ניט פארלארן דעם מוט. ער האט געשריגן אויף מאריען וועלכע איז פון הינטן נאכגעגאנגען, גיי אהיים די מינוט, גיי אהיים, אז ניט צעשלאג איך דיר דאס פרצוף!

ווען חברה האט אים דערזען איז שא שטיל געווארן. מאטקע האט מיט א פרייליכע מינע געהייסן דערלאנגען דריי גלעזער ביר און זיי האבן זיך אוועקגעזעצט ביי אן אנדער טישל. קיינער האט קיין ווארט ניט אויסגערעדט. נאר באלד האט פון קאנאריק'ס טישל זיך געהערט א שטימע. דאס איז דער בחור וועלכער נעמט אוועק א מיידל פון א גוטן ברודער? דאס איז ער? יא, דאס איז ער. האבן אנדערע אפגעענטפערט. מאָטקע האָט עפּעס געזוכט אויפֿן טיש, וואָס צו נעמען אין האַנט אַרײַן. אויפֿן טיש איז גאָר נישט געווען. קיין ביר האָט מען נאָך נישט דערלאַנגט. ער האָט געקלערט צוצולויפֿן צום בופֿעט און כאַפּן אַ קופֿל אין האַנט, ווי אַ זאַך מאַכט זיך, נאָר איידער ער האָט זיך אויפֿגעשטעלט, איז אויסגעוואַקסן פֿאַר אים אַ הויכער מאַן, מיט אַ געשפּרינקלט פּנים און אַ פּאָר רויטע אויגן, וואָס ער האָט אים צום ערשטן מאָל געזען. הער נאָר, דו קליינער פּעמפּיק,

און איידער מאָטקע האָט נאָך צייט געהאַט מיט די אויגן צו פּינטלען, האָט ער געקראָגן אַזאַ קלאַפּ איבערן קאָפּ, אַז דאָס גאַנצע פּנים האָט זיך אים באַגאָסן מיט בלוט. די אויגן און די אויערן האָבן זיך אים פֿאַרקלעפּט אין בלוט, און ער האָט ניט געקענט זען און הערן. אומזיסט האָט מאָטקע געפּרוּווט זיך וואַרפֿן אויפֿן הויכן יונג. וויפֿל יונגען עס זײַנען געווען אין שענק, האָבן זיי זיך גענומען צו מאָטקען, און ער האָט דערפֿילט קלעפּ, וווּ ער האָט נאָר אַ שטיקל לייב געהאַט. צוערשט האט ער פארשוויגן, געשעמט זיך צו שרייען, נאר אז ער האט געזען אז ער קען זיך שוין ניט העלפן, האט ער גענומען שרייען מיט אזא אוממענטשליך קול, אז מען האט עס דערהערט ווייט אוועק פון שענק. פארשטאפ אים דאס מויל מענטשן וועלן זיך נאך צוזאמענלויפן! זיי האבן מאטקען געכאפט און געווארפן אים אין א ווינקל. ער איז געלעגן ווי א געהארגעטער זיך שוין ניט גערירט, נאר שווער געאטעמט. שטיקער בלוט זענען פארגליווערט געווארן איבער זיין פנים, איבער זיין קאפאטע, איבער זיין. איבער דער פאדלאגע, און מען האט נישט געוואוסט מער וואס עס איז מענטש, אנצוג און וואס עס איז הילצערנע פאדלאגע. די יונגען זענען שוין אפגעטראטן פון אים, נאר קאנאריק איז נאך געשטאנען און האט אראפגעצויגן די נייע שטיוול וואס מאטקע האט זיך געהאט געקויפט אויפן מארק, ער האט אים אויך געוואלט אויסטון דעם אנצוג, דער אנצוג איז אבער געווען איינגעשמירט אין בלוט. ער האט אים באזוכט און געפונען ביי אים עטליכע און צוואנציג רובל פון דעם געלט, און קאנאריק האט דאס צעטיילט צווישן דער חברה. ער האט גענומען נקמה פאר זיינע באליידיגטע געפילן און געשטילט דעם איבערגעברענטן כעס וואס עס האט אזוי לאנג געקאכט אין אים. לאז אים שוין, ער וועט שוין געדענקען, האט וועלוול כוואט אים אוועקגעשלעפט פון מאטקע'ן. אינדרויסן הינטער דער טיר איז געשטאנען מארי. זי האָט דערהערט, װי דער יונג שרײַט, האָט זי אָנגעהױבן נאָך העכער שרײַען, געװאַלד! ראַטעװעט! געװאַלד! ראַטעװעט! גײט אַרױס נאָך איר! גײט אַרױס! מענטשן װעלן זיך נאָך צוזאַמענלױפֿן! אַ פּאָר יונגען האָבן זיך אַרױסגעריסן דורכן פֿענסטער און זי געכאַפּט, איר דאָס מױל פֿאַרשטאָפּט און אַרײַנגעשלעפּט אין שענק אַרײַן. די מױד האָט זיך געריסן, זיך ניט געלאָזט. זיי האָבן אָפּגעריסן פֿון איר דאָס קלייד, צעריסן די בלוזקע, און מיט אויסגעפּאַטשטע באַקן האָבן זיי זי אין דעם שענק אַרײַנגעבראַכט. שלמהלע ממזר האָט זי אָנגענומען בײַ דער האַנט, געקוקט איר אין די אויגן אַרײַן און איר געזאָגט אַ פּאָר ווערטער, וואָס מיר קענען דאָ ניט איבערגעבן. דערנאָך האָט ער זי צוגעפֿירט צו מאָטקען, וועלכער איז געלעגן אין אַ ווינקל, ווי אַ פֿאַרבלוטיקטע שמאַטע, און זיך, און זיך ניט געקאָנט רירן, און געזאָגט צו איר אַזוי, זעסט, ווי ער ליגט? ווילסט אויך אזוי ליגן? זאלסט גיין מיט קאנאריקן, זאלסט אים אוועקגעבן דאס געלט וואס דו פארדינסט, ער איז דיין חתן, ווייזט שלמה אן אויף קאנאריקן, זיינע ביסטו, און אים זאלסטו אוועקגעבן דאס געלט וואס דו פארדינסט, אויב דו ווילסט זיך ניט אזא שווארץ יאר אויסריכטן ווי ער דא. נאר מארי האט אים ניט געהערט, קוים האט ער זי נאר נאכגעלאזט, האט זי זיך געגעבן א ווארף אויף מאטקע, מיט די שטיקער צעריסענעם טוך וואס זי האט אויף זיך געהאט, האט זי אנגעהויבן אפווישן דאס בלוט פון מאטקע'ס פנים. מאטקע, מיין טייערער מאטקע וואס האבן זיי דיר געטון? האט זי געוויינט אויף אים. גיי אוועק. גיי אוועק. א כאלערע האט דער יונג קוים ארויסגעשיפעט פון צווישן די ציין. נאר מאטקע האט זי ניט געדארפט יאגן. באַלד האָט זי אַ יונג געגעבן אַ כאַפּ אָן בײַם צאָפּ, אַ שלעפּ אַװעק פֿון מאָטקען און מיטן גאַנצן כּוח אַ שטופּ צו צו קאַנאַריקן, װעלכער איז געזעסן אַ ברוגזער. ער האָט פֿון זיך די מױד אָפּגעװאָרפֿן, און צװײ פּעטש האָבן אָפּגעפֿײַערט הינטן אַרום אױף אירע באַקן. קאַפּיטל צוועלף. מען האָט מאָטקען אַהײם געטראָגן, װי קאַנאַריק האָט געזאָגט, אין אַ לײַלעך, און אים אַװעקגעלײגט אױף דער לאָנקע פֿאַרן בײדל. דער אַלטער תּרח האָט געשאָלטן און איז בײז געװען, פֿאַר װאָס מען האָט דעם יונג דאָס רעכט געטאָן פֿאַרן יאָרמאַרק און מען האָט אים צעשטערט אַ גרױס פֿאַרדינסט, װאָס ער װאָלט געקענט מאַכן מיטן יונג. אַזױ אָבער איז אים ניט זײער פֿיל אָנגעגאַנגען מאָטקע. דער הונט איז װערט געװען דעם שטעקן. מען האָט מאָטקען באַדאַרפֿט לערנען װי צו ערן אַן עלטערן קאַטערינאַרזש און ניט אױסכאַפּן קײן נקבֿות. דערװײַל איז מאָטקע געלעגן און האָט זיך רירן ניט געקענט. מען האָט נאָר געהערט פֿון אים אַ שטיל אָטעמען. אַ פֿעלדשער רופֿן צו אים האָט מען מורא געהאַט. עס איז ניט געװען אין דער טבֿע פֿון די קאַטערינשטשיקעס אַרײַנצולאָזן אַ מענטשן פֿון דרױסן אין זײערע געשעפֿטן, ער זאָל נאָר ניט געװאָר װערן, װאָס בײַ זײ טוט זיך. האָבן אים די װײַבער, מיט דער אַלטער מכשפֿה אין שפּיץ, אָפּגעװאַשן דאָס בלוט, פֿאַרקלעפּט אים די לעכער פֿון קאָפּ מיט אַזאַ מין װאַקס, װאָס הײלט, און אױסגעשמירט אים דאָס צעהאַקטע, צעבלוטיקטע לײַב מיט אַזאַ מין גנעבֿישן אײל, װאָס זײ אַלײן האָבן צוזאַמענגעשטעלט און געהײלט מיט דעם קראַנקע פֿערד. מאָטקע איז געלעגן אַ פּאָר טעג אױף אײן אָרט, זיך ניט גערירט, די אױגן פֿאַרקלעפּט און שטיל געהעשעט. די ווייבער האבן אים צוגעטראגן מילך און וואסער, טיילמאל האט ער געטרונקען און טיילמאל האט ער עס געלאזט שטיין און מען האט ניט געוואוסט צי ער וועט בלייבן לעבן צי ער וועט שטארבן. דער אלטער תרח האט אנגעהויבן סטראשען אז ער וועט גיין ברענגען פאליציי אז מען האט אים דעם יונג אוועקגעהארגעט צוליב קאנקורענציע ווייל ער איז א גוטער בעל מלאכה. קאנאריק האט אים ניט געהערט און ניט געמאכט זיך אויס זיינע רייד, ווארום נאכדעם ווי ער האט אנגעלערנט מאטקען, האט ער ניט נאר געקראגן די ממשלה איבער דער מויד, נאר ער איז געווארן דער מאכער אין דער טרופע. און דער אלטער תרח האט אין געהיים מורא געקראגן פאר קאנאריק'ן, אז ער זאל ניט ווערן עלטסטער, און אויף די עלטערע יארן וועט דער אלטער מוזן ארבעטן ביי אים. אין אפאר טעג ארום האט מאטקע אליין זיך אויפגעהויבן פון געלעגער און איז אליין אריינגעקראכן אין דער בויד אריין. מאטקע האט זיך געשמירט די וואונדן, נאר ער איז געווען שוואך, און אלץ געהארכט און געטאן וואס קאנאריק האט אים באפוילן. ער האט געזען ווי קאנאריק רעגירט איבער דער מויד און ווי מארי קושט אים. ער האט געזען ווי קאנאריק שיקט די מויד ערגעץ וואו וואוהין זי וויל ניט גיין, ער שלאגט זי אז זי זאל גיין, און זי גייט. מאטקע האט געשוויגן. ער האט אנגעהויבן גוט איינקוקן זיך אין קאנאריק'ס פנים, גלייך ווי ער וואלט געוואלט גוט פארגעדענקען ווי אזוי עס זעט אויס. א לאנגע לאנגע צייט דערנאך. ער האט אנגעהויבן איינקוקן זיך אין קאנאריק'ס באוועגונגען, ווי ער וואלט געוואלט זיך אויסלערנען נאכצומאכן קאנאריק'ן ווען קאנאריק וועט שוין ניט זיין. ער האט אים געוואלט געדענקען. דערווייל איז דעם יונג בעסער געווארן. ער האט שוין אנגעהויבן אליין ארומגיין און שפאצירן פאר דעם הויז. קאנאריק האט געשריען אויף אים וואס ער דרייט זיך ארום ליידיג. נעם די בעמבע און גיי אין גאס אריין! די אלטע מכשפה האט אנגעהויבן זיך בעטן ביי קאנאריקן אויף מאטקען, לאז אים אפ, זעסט דאך, קוים ער רירט זיך. די כאלערע וועט אים ניט פאקן, בחינם וועט ער דא פרעסן, זאל ער גיין פארדינען. מאטקע איז בלייך געווארן, איינגעבויגן זיך ווי ער וואלט מורא געהאט פאר קאנאריקן, אז ער זאל אים ניט שלאגן, געשוויגן און זיך איינגעקוקט אין זיין פנים. און ביינאכט ווען מארי איז צוגעקראכן צו מאטקע'ן אים געקושט געהאלזט און געוויינט אויף זיין צעהארגעטן קאפ האט דער יונג איר געשושקעט אין אויער אריין גיי אוועק מארי גיי אוועק קאנאריק וועט זען זאל ער מיך הארגענען איך וויל ניט אוועקגיין געדענקסט מארי וואס איך האב דיר געזאגט דו געדענקסט? איך געדענק שווייג און רעד אן קאנאריקן אז ער זאל אנטלויפן מיט דיר, רעד אים אן, זאג אים אז דו האסט אים ליב, אז נאר אים אליין האסטו ליב, און דו ווילסט אנטלויפן מיט אים, וועסט אים אנרעדן? יא מאטקע. און ווען ער וועט זיין פארטיג מיט דיר אוועקצוגיין, קום און זאג מיר אן, יא מאטקע. נאר שווייג מארי, שווייג. אויב דו ווילסט מיך און דיך ראטעווען, שווייג, יא, מאָטקע, און גיי איצט אַוועק, גיי און געדענק וואָס איך זאָג דיר. איך געדענק. דער האַרבסט איז פאַרביי, מיט דער בויד אַרומפאָרן האָט מען שוין ניט געקענט, צו קאַלט געווען, און ווי איטלעכן ווינטער האָט דער אַלטער תּרח פאַר

די מויד איז אפאר מאל געפאלן און זי האט נישט געוואלט ארבעטן. דער אלטער תרח איז בייז געווען, האט געפאקט די זאכן אויף דער בויד און זיך צוגעאיילט אוועקצופארן פון יארמארק פריער ווי געווענליך. ער האט נאך געוואלט אריינכאפן אפאר שטעטלעך איידער דער ווינטער קומט. אין א קליין שטעטל וואו זיי האבן זיך אפגעשטעלט נאכן יארמארק איז מאטקע געוואויר געווארן אז קאנאריק האט געהייסן מארין ארויסגנב'נען איר קארב זאכן פון בויד און אים געבן אוועקצוטראגן. מאטקע האט זיך דערפרייט, די לאנג אויסגעקוקטע צייט איז אנגעקומען. ער האט געהאלפן מארין ארויסגנב'נען דעם קארב און געהייסן איר נאכגיין זען וואו קאנאריק שטעלט אים. קאנאריק האט געטראגן דעם קארב אין א נאענטן דארף אריין, צו א גוי ביי וועמען ער האט געדונגען א פורל מיט א פערד, און ער האט באשטעלט זיך מיט מארין אז ביינאכט ווען ער וועט געבן א פייף זאל זי ארויסשפרינגען דורך דעם פענסטערל פון בויד, ער וועט שוין ווארטן אויף איר אויפן שאסיי, און ער וועט זי אוועקפירן אין דארף אריין צו א גוי, פון דארט וועלן זיי ארויספארן מיט א פור צו די נאענטע באן סטאציע. נאָך דעם זעלבן טאָג האָט מאָטקע געמאַכט אַ שפּאַציר צום דאָרף צו, וואָס קאַנאַריק האָט אַהין אַוועקגעטראָגן מאַריס קאָרב, אויסגעקוקט דעם וועג און אויסגעפֿונען, אַז לעבן אַ וואַלד, ניט ווייט פֿון אַ וועג אַראָפּ, געפֿינט זיך אַ קליין שוואַרץ טײַכל, וואָס גיסט זיך צווישן גרין-באַוואַקסענע קוסטעס. בײַ דעם טײַכל האָט מאָטקע זיך אָפּגעשטעלט און עפּעס געקלערט. ער האָט אויסגעקליבן אַן אָרט, וואָס איז געווען באַוואַקסן מיט גרינס און גרעזער, געמאַכט זיך אַ סימן ביי אַ בוים, וואָס איז ניט ווייט פון אים געלעגן אַ קופּע שטיינער. ער האָט זיך לאַנג איינגעקוקט אין דעם בוים, אין די שטיינער לעבן אים, אין דעם וועג, איז נאָכאַמאָל צוגעגאַנגען צום טייכל און אַריינגעוואָרפן אַ בליק. דער גרונט פון טייכל האָט געמוזט זיין באַדעקט מיט געמויזעכץ און שליים, ווייל שטיקער ווילד וואַסערגראָז האָבן אַרומגעשװוּמען איבערן טײַכל. ער האָט דערזען, אַז בײַם ברעג טײַכל איז דאָס װאַסער באַװאַקסן מיט הױכע גרינסן, קװיטשערס און שטעכערס, און פֿון עפּעס געקלערט, װאָס איז אים ניט אָנגענעם געװען. ער האָט אױסגעפֿײַפֿט אַ ליד און איז צוריקגעגאַנגען צו די קאַטערינשטשיקעס, אַן אײַנגעבױגענער, אַ טרױעריקער און אַ שװאַכער, װי ער װאָלט נאָך געװען געליטן פֿון די קלעפּ, װאָס ער האָט געקראָגן. אנגעקומען צו די קאטערינשטשיקעס האט מאטקע געקראצט זיך אין קאפ און עפעס געברומט אונטער דער נאז. וואס איז דען ממזרוק? פרעגט אים דער אלטער תרח וועלכער איז געזעסן אויף א קאסטן פאר דער בויד און געווארעמט זיך אין דער שפעטער הארבסט זון. איך גיי אוועק פון אייך, זאגט מאטקע שטיל. וואס? וואוהין וועסטו גיין? סיי ווי סיי קען איך שוין ניט ארבעטן, די יונגען האבן מיר געשפאלטן דעם קאפ. וואָס וועל איך דאָ זיצן און אייך אָפּעסן די ביינער? איך וועל מיר גיין. וואוהין וועסטו גיין? ווער וועט דיך צונעמען, אַזאַ הרוג ווי דו ביסט? זעט, וואָס זיי האָבן אויס דעם יונג געמאַכט! איך וועל מיר גיין אין שטאָט אַריין. איך וועל מיך אויסלערנען אַ מלאכה, אַ שוסטער וועל איך ווערן, ווי מיין טאַטע איז. ביי אייך קען איך שוין סיי ווי סיי ניט זיין. אין א מינוט ארום איז דער גאנצער לאגער געוואויר געווארן אז מאטקע גייט אוועק פון דער טרופע. די אלטע מכשפה איז ארויסגעקומען פון דער בויד, אן איינגעריכטע אין סאזשע פון דער קיך. דערהערט אז דער יונג גייט אוועק, איז זי ארויס מיט א געוויין, געווישט זיך דאס פנים מיט דעם שמוציגן פארטעך מיט וועלכן זי האט דאס אויסגעשמירטע פנים נאכמער פארשמירט, און אנגעהויבן שעלטן קאנאריק'ן און די יונגען, וואס זיי האבן אויס מאָטקען געמאַכט און באַװײנט אים, װי מאָטקע װאָלט שױן געװען אַ טױטער. דער אַלטער תּרח איז טרױעריק געװאָרן. ער האָט געזען זײַן סוף, אַז קאַנאַריק װעט געװעלטיקן איבער אים, אָדער ער װעט אים גאָר איבערלאָזן אױף די אַלטע יאָרן און אַװעקגײן פֿון אים. העלפֿן האָט ער זיך ניט געקענט. ער האָט ניט געװאָלט איצט צערײַסן זיך מיט קאַנאַריקן איבער דעם יונג און געמײנט, אַז װען מאָטקע װעט אַװעק, װעט קאַנאַריק זיך באַרואיקן. די מויד וועט בלייבן ביי אים און עס וועט זיין ווי פריער. דער אלטער תרח האט זיך אנגערופן, אז דו ווילסט גיין וועל איך דיך דאך ניט איינהאלטן, נאר קיין פאס פאר דיר האב איך ניט, איך דארף דעם פאס פאר אן אנדערן וואס איך וועל צונעמען אויף דיין ארט. קיין געלט קען איך דיר אויך ניט געבן, דו האסט מיר אפגעקאסט א סך געלט. איך האב באצאלט פאר דיר פֿינף און אַכציק רובל וואס די מויד האט פון גויה גע'גנב'עט. נאָר אַ פּאָר גילדן נאַ דיר דאָך, אַז דו זאָלסט האָבן אױף דער ערשטער שלעכטער צײַט, און זע דיר אַלײן צו העלפֿן! האָט דער אַלטער אַרױסגענומען זילבערגעלט און געגעבן מאָטקען. מאָטקע האָט צוגענומען דאָס קלינגעלט, איז אַרײַן אין בױד צוזאַמעננעמען זײַנע זאַכן. אַלטע, גיב אים אַ פּאָר העמדער! מײַנע גיב אים אַװעק! שרײַט דער אַלטער תּרח צו דער װײַב אין דער בױד. ער האָט רחמנות געהאַט אױפֿן יונג. קאַנאַריק האָט דערהערט, אַז מאָטקע גײט אַװעק, איז ער נאָך מער צופֿרידן געװען. עס האָט זיך אים אױסגעװיזן, אַז פֿאַר זײַן פּלאַן צו אַנטלױפֿן מיט מאַרין איז עס געװוּנטשן. װײַל דער אַלטער תּרח װעט ניט װיסן, מיט װעמען די מױד איז אַנטלאָפֿן, װעט ער ניט װיסן װעמען צו זוכן. האָט ער מיט אַ געװיסער רחמנותדיקער צופֿרידענער שטימע אַרײַנגערופֿן אין דער בױד אַרײַן. מיינס א העמד גיט אים אויך מיט, און א פאר אלטע הויזן כאפט אים דער שווארץ יאר. מאטקע האט דערווייל די זאכן זיך איינגעפאקט וואס די אלטע האט אים צוגעווארפן, געמאכט זיך א פעקל און געוואונקען צו מארין וועלכע איז געלעגן אין א פאק בעטגעוואנט און געשפיגלט זיך און געקעמט זיך די האר. איך ליג אין וואלד הערסט א פייף? טו מיר גארניט, נאר לויף אין וואלד אריין. גוט? גוט. האט די מויד צוריק געוואונקען מיט די אויגן, און האט זיך לוסטיגער געקעמט די האר, און אנגעהויבן זינגען מיט א פרייליכן טאן ווי א פויגל דאס רוסישע ליד, טויזנט האב איך געליבט, טויזנט האב איך אויפגעהערט, נאר איין איינציגן פארגעסן קען איך ניט. מאָטקע איז אַרױס פֿון בױד מיט אַ פּעקל אױף די פּלײצעס, געמאַכט זיך שװאַך צו גײן, מיט אַ טרױעריקן, אַראָפּגעלאָזענעם קאָפּ. די אַלטע איז אַרױס אױף די טרעפּלעך פֿון בױד און אים נאָכגעקוקט מיט געװײן. דער אַלטער האָט אױך פֿאַרדריקט אַ טרער צװישן זײַנע געדיכטע װיִעס און געזאָגט מיט אַ כליפּעדיקער שטימע, אַזױ, זעסטו, מאָטקע, גײ צװישן מענטשן, ווער א שוסטער, אפשר וועסטו אויך א מענטש ווערן. קאנאריק האט אים צוגעווארפן א זילבערנעם האלבן רובל און געזאגט פון דער הייך, נא, נעם צו. מאטקע האט געלאזט פאלן דעם האלבן רובל און גוט זיך איינגעקוקט צום לעצטן מאל אין קאנאריק'ס פנים. און אן ערנסטקייט איז געלעגן אין זיין בליק, ווי ער וואלט וועגן עפעס געקלערט, און ער איז אוועק אויפ'ן וועג צום שטעטל צו. מארי האט דעם קאפ ארויסגעשטעקט פון א פענסטער פון ביידל, און מאטקע האט אליין געהערט איר שטימע הינטער זיך, נאר איין איינציגן פארגעסן קען איך ניט. ער האט שוין איצט געוואוסט ווער דער איין איינציגער איז און האט געשמייכלט. ער האט זיך פארקירעוועט אן א זייט און זיך פארנומען אין וואלד אריין. קאפיטל דרײַצן. מאָטקע איז אַרײַן אין װאַלד, האָט אױסגעזוכט דעם בױם, װאָס ער האָט זיך דאָרט געמאַכט אַ צײכן, און אַװעקגעלײגט זיך. די זון האָט אָנגעהױבן אונטערגײן, דער װאַלד באַגילט, דאָס װאַסער באַהױכט, און מאָטקע האָט זיך געפֿונען אומהײמיש. פֿיל האָט ער דורכגעקלערט, נאָר אַלץ איבער אַזעלכע זאַכן, װאָס האָבן גאָר קײן שײַכות ניט געהאַט מיט דעם, װאָס עס שטײט אים פֿאָר צו טאָן. ער האָט געבענקט נאָך דער מאַמען און געװאָלט װיסן װאָס זי טוט. דאָס פֿרײַע פֿעלד און דער װאַלד און דאָס װאַסער האָבן אים דערמאָנט אָן די יאָרן װען ער האָט געלעבט אױפֿן פֿעלד בײַ זיך אין שטעטל און ער איז גליקלעך געװען װאָס ער איז פֿרײַ און געהערט ניט מער צו די קאַטערינאַזשעס. וואס עס שטייט אים פאר האט ער גאר אינגאנצן פארגעסן אן דעם און געפילט זיך ווי אמאל אין די יונגע יארן. ער האט געגעסן פון דעם ברויט וואס די אלטע מכשפה האט אים מיטגעגעבן אויפן וועג און עס האט אים גוט געשמעקט. ער האט זיך געוואלט מאכן א פייערל אין וואלד נאר דערמאנט זיך אז עס איז ניט גוט אז מען וועט אים באמערקן. ער איז צוגעגאנגען צום וואסערל, געוואלט זיך באדן, נאר אריינגעקוקט אויפן גרונט און געזען דאס גרינע געמויזעכץ וואס שווימט ארום אין וואסער, האט ער זיך אן עפעס דערמאנט, ער האט שוין ניט געוואלט זיך באדן, ער איז אוועק און פארשטעקט זיך צווישן די ביימער. עס איז נאַכט געװאָרן, און מאָטקען איז געװען נאַס און אומבאַקװעם צו ליגן. אין דער טונקל האָט ער מער געקלערט װעגן קאַנאַריקן, װעגן מאַרין, װעגן דער נאַכט, װאָס קומט אָן. ער איז ערנסט געװאָרן. ער האָט אָנגעהױבן קלערן, אַז ער האָט ניט קײן הײם, האָט ניט װוּהין צו גײן, און װאָס מען דאַרף טאָן, איז הרגענען הײַנט אין אָװנט קאַנאַריקן, ער האט אים שוין ניט פיינט געהאט, נאר באטראכט אים פאר א זאך וואס געהערט אים, און דאס דארף מען טאן כדי מאטקע זאל האבן א היים, זאל האבן וואוהין אריינצוגיין און ניט דארפן בלייבן דא אין פייכטן וואלד. איז אים קאנאריק געווארן אלץ איינס, אינגאנצן אלץ איינס. ער האָט אים קײנמאָל ניט געזען, קײנמאָל ניט געקענט, קײנמאָל זיך ניט געשלאָגן מיט אים. קאַנאַריק איז מער ניט װי אַ זאַך, װאָס מען באַדאַרף נעמען און אַרײַנװאַרפֿן אין װאַסער און צוּװאַרפֿן שטײנער, עס זאָל קײנער ניט װיסן, אַז דאָרט ליגט אַ קאַנאַריק. און כּדי קאַנאַריק זאָל ניט קענען שרײַען, אַז מענטשן זאָלן זיך צוזאַמענלױפֿן, דאַרף מען אים שטעכן אונטערן אָרעם, פּלוצלונג, טיף אין דער ריפּ אַרײַן, אַז ער זאָל גאָר קײן צײַט ניט האָבן צו שרײַען. און דאָס דאַרף מען טאָן געשיקט, שטיל, כּדי קײנער זאָל ניט באַמערקן, קײנער זאָל ניט װיסן, און דער אַלטער קאַטאַרינאַזש מיט דער אַלטער מכשפֿה זאָלן מײנען, אַז קאַנאַריק לעבט און איז ערגעץ אַװעק מיט דער מױד.

ער האט ארויסגעצויגן פון דער כאלעווע דאס מעסער וואס מארי האט אים אמאל געגעבן א מתנה און וואס ער האט עס געהאט באהאלטן די גאנצע צייט אין כאמוט פון פערד. עס איז געווען א קאווקאזער קינזשאל מיט א ביינערנעם הענטל און עס איז געלעגן אין א שיידל. דאס מעסער איז געווען האלב פארראסטעט. ניט צו טראכטן וועגן עפעס דערביי האט מאטקע אריינגעשטעקט דאס מעסער אין דער ערד און גענומען אפרייבן די פארראסטעטע שטיקער. עס האָט זיך אים געדאַכט, אַז כּל זמן דאָס מעסער װעט ניט שײַנען אין דעם ליכט פֿון די שטערן, װעט ער מיט דעם ניט קענען שטעכן קאַנאַריקן. ער האָט ענערגיש געריבן דאָס מעסער אין דער ערד, װען עס האָט זיך פּלוצלונג געהערט אַ פֿױגל רופֿן אין װאַלד. האָט ער אױפֿגעהערט רײַבן דאָס מעסער און אײַנגעהערט זיך צום פֿױגל, געװאָלט דערגײן װאָס פֿאַר אַ פֿױגל איז דאָס. איז עס א קוקו אדער א פיקהאלץ וואס פיקט מיטן שנאבל אין דער קארע פון בוים. עס איז אים קאלט געווארן און עס האט זיך אים אויסגעדאכט אז עס איז שוין זייער שפעט, די נאכט איז געווען א פעטע געדיכטע אלול נאכט, און ער האט געהאט דאס געפיל אז דער וואלד איז אנגעשטאפט מיט עפעס אזעלכע מינים ברואים וואס האלטן זיך נאר ביינאכט אין וואלד, ער האט ניט מורא געהאט פאר זיי, און זיי זענען אים ניט אנגעגאנגען אויך, נאר ער האט פארדרוס געהאט, וואס עס ציט זיך אזוי לאנג און זיי קומען ניט, איז בייז געווארן אויף דער מויד, געמיינט אז די מויד איז אין אלעם שולדיק, וואס זי פארשפעטיגט זיך אזוי. אז קאנאריק זאל זיין די סיבה האט ער ניט גערעכנט, קאנאריק האט שוין אויפגעהערט עקזיסטירן אין זיין מח ווי א לעבעדיגע זאך, וואס קען אפשר ווערן א סיבה, און מען דארף דערויף בייז זיין. ער איז עטליכע מאל ארויסגעגאנגען אויפן וועג, דער הימל איז געווען פארוואלקנט, און טייל מאל האט זיך אנטפלעקט א שטיק הימל מיט שטערן, האט מען געזען א שטיק וועג. נאָר ס'רובֿ איז דער הימל פֿאַרשטעלט געװען, און עס האָט זיך געדאַכט, אַז די גאַנצע לופֿט איז אָנגעפֿילט מיט אַזאַ שטאָף, װאָס פֿאַרשטעלט אַלץ פֿון די אױגן. אױפֿן װעג האָט ער גאָרניט געזען, קײן מענטש איז דאָרט ניט געגאַנגען, קײן פֿור איז ניט געפֿאָרן. עס איז געװען אַ הינטערװעג, אַ פּױערישער, מיט צעאַקערט זאַמד, און װײַטער װי אין דאָרף האָט ער ניט געפֿירט. פארנאכט האט ער יא געהערט א פור דורכפארן, א גויע האט א קו געטריבן אויפן וועג, נאר ווען די זון האט זיך געזעצט האט ער שוין מער גארניט געהערט. פלוצלונג האט אים אנגעהויבן זיין הארץ קלאפן. עס האט זיך אים געדאכט אז ער הערט מענטשן רעדן, גייען האסטיג און רעדן הויך. ער איז אריין אין וואלד, אוועקגעלייגט זיך אונטערן בוים און געווארט. פון נעפל האבן וואס אמאל דייטליכער געהערט זיך קולות.

מאָטקען אַ וווּנדער געווען וואָס קאַנאַריק קען רעדן. מאָטקע איז געלעגן אונטערן בוים אָן אָטעם, און די קולות און די טריט האָבן זיך געהערט וואָסעמאָל נענטער. באַלד איז עפּעס פֿאַרבײַגעפֿלויגן פֿאַר אים ווי אַ שוואַרצער שאָטן, ווי אַ ווינט. מאָטקע האָט לכתּחילה פֿאַרגעסן וואָס ער האָט צו טאָן. ער האָט זיך באַלד דערמאָנט און געגעבן אַ שטילן פֿײַף. ער האָט שוין געוואָלט געבן אַ העכערן פֿײַף, נאָר ער הערט עפּעס אַ גערודער און קאַנאַריקס קול זייער קלאָר, ווי ער וואָלט געשטאַנען פֿאַר אים. וווּהין גייסטו, מאַרי? ווער פֿײַפֿט? און מאָטקע האָט פֿאַר זיך געזען אַ שוואַרצן פֿלעק, און דער פֿלעק איז בײַ אים געווען אַ טויטע זאַך. דער שוואַרצער פֿלעק האָט אויסגעשריגן, אוי! מאַמע! מאָטקע איז פֿאַרציטערט געװאָרן פֿאַר דעם װאָרט מאַמע, און ער האָט זיך געװוּנדערט, װאָס דער שװאַרצער פֿלעק קען רופֿן מאַמע. באַלד האָט אים דער שװאַרצער פֿלעק געגעבן אַ כאַפּ אָן בײַם האַלדז, און דאָס האָט אים געגעבן ענערגיע און מוט, ער זאָל זיך שלאָגן מיט דעם שװאַרצן פֿלעק. באַלד האָט װער אַרומגעװיקלט דאָס פּנים פֿון שװאַרצן פֿלעק, און אַ געשרײ איז האַלב דערשטיקט געװאָרן צװישן די בײמער אין װאַלד און האַלב אין אַ טוך, אַז דער שװאַרצער פֿלעק האָט שױן ניט געקענט אַרױסגעבן פֿון זיך קײן מענטשלעכן געשרײ, אױ, מאַמע! נאָר עפּעס אַ װילד כאָרכלען, האָט מאָטקע געקענט אַרײַנשטעכן אין דעם װײכן װאַרעמען פֿלעק, װי אין אַ טױטע זאַך.